אזוי ווי עטס האטס געהערט אונז האבן היינט א גרויסע חידוש מ'גייט אנהייבן צו מאכן די ערשטע פאדקעסט אויף אידיש, און איך מיין איך האב נישט קיין מער פאסיגע מענטש צו אנהייבן אונזער נייע ווענטשער אונזער נייערע טריפ מיט א חשובע יוניק און אינטערסאנטע גאסט ווי ר' ישראל אהרן קלעצקין שלום עליכם. עליכם שלום. וואס מאכט מען? הודו לו ברכו שמו כי טוב השם לעולם חסדו.
געוואלדיג. סאו איך ווייס אז אונזערע אודיענס וועלן באלד זייער זייער שטארק הנאה האבן פון הערן אזויפיל אינטערעסאנטע זאכן וועגן אונזערע גאסט, פון אונזערע גאסט, צו אונזערע גאסט, און צו זיי. איז מיר גייען אונז גלייך צו די צו די נושא, וואס הערט זיך וואס וואס זוכט אזא חשוב'ער איד פון ארץ ישראל אין אמעריקע?
אה, די ערשטע זאך שכוח אז דו רופסט מיר ארץ ישראל'דיגער איד. איך בין געבוירן אין ירושלים, אכט דורות פון ירושלים, און איך בלייב א ירושלימער איד עד ביז, כ'ווייס צו ביז מ'עט מיר נעמען מיטן קאסטן אדער אפשר דער אייבישטער אזוי מזמן זיין איך זאל דארטן זיין ווען איך זאל נישט דארפן שלעפן אין קיין פושקעס, אבער שרה אמנו איז געווען אין פושקע, מ'קען גיין מיט די פיס, יא, אבער איך בין געבליבן א ירושלימער איד, דאס איז גוט, וואס טו איך אין אמעריקע? ווען בורא עולם וויל, חז"ל זאגן אז יוסף הצדיק ווען נישט ער וואלט אראפגעגאנגען מיט גוטנס קיין מצרים, יעקב אבינו ווען ער גייט נישט אראפ מיט גוטנס האט מען אים שלשלאות של ברזל, מיר האט מען עפעס אזוי גענומען מיט האלבע שלשלאות של ברזל פארשטייסט, נישט ממש מיט שלשלאות מיט די קייטלעך אבער בורא עולם האט מיר געברענגט דארטן מיר געברענגט דא, איך האב דא געווארט ברוך השם שידוכים פון מיינע קינדער, ברוך השם פרנסה. שיעורים, ס'איז געווארן א גרויסן טשענדזש פון ווען איך בין געווען אין ארץ ישראל צו דא. איך האב געוואוינט אין ארץ ישראל כמעט פערציג יאר, און מסתם איר קענט מיין טאטן, מיר זענען א ירושלימ'ער משפחה, דורכגעווייקט, מיין טאטע איז קיינמאל נישט ארויס פון ארץ ישראל, נישט געמאכט קיין פאספארט, ער איז געבוירן אין ירושלים, נפטר געווארן אין ירושלים, נישט געמאכט קיין פאספארט, חתונה געמאכט זיבעצן קינדער און אלעמען געגעבן דירות אזוי ווי די מנהג בימים ההם אפשר נאך דא היינט אנדערע זענען נאך ממשיך דעם מנהג אויכעט אבער מיין טאטע האט עס געטון געטון סייעתא דשמיא חסדי השם האט געארבעט שווער ווי זאגט מען מצאת החמה עד צאת הנשמה אבער ברוך השם איז מיין טאטע האט עס אויסגעפירט עד כדי כך. אז איך האב חתונה געהאט איז געווען דעמאלטס די מלחמת המפרץ, די סאדאם חוסעין אין קואעיט, איז מען האט מורא געהאט צו מאכן אין ארץ ישראל חתונות, און מיין מיין שווער איז א אייראפעישער. ס'איז געפלויגן דעמאלטס סקאדים, מיסלס. און מיין שווער איז געגאנגען פרעגן רבי יענקעלע'ן וואס צו טון, איז די ערשטע זאך האט ער געפרעגט פאר מיין מאמע'ן צו ס'קומט אין באטראכט פאר מיינע עלטערן ס'קומט אין באטראכט צו מאכן די חתונה אין אנטווערפן, האט מיין מאמע מסביר געווען אז נאר נעמען מיין גאנצע משפחה קיין אנטווערפן וועט אים קאסטן א גאנצן פליגער, זאגט ער, מ'עט שוין זעהן מ'עט שוין עפעס מאכן, האט מיין טאטע געזאגט, קענט מאכן אין אנטווערפן וועל איך זיין נאר ביי זעכצן קינדער'ס חתונה, זאגט איך מוז זיין ביי אלע זיבעצן ביי זיין חתונה, און איך מוז זיין, איך גיי נישט ארויס פון ארץ ישראל, און גיין פרעגן רבי יענקעלע זכר צדיק לברכה, און רבי יענקעלע האט געזאגט מען קען מאכן די חתונה אין ארץ ישראל, האט מיין שווער געפרעגט זאל מען עס מאכן ביי טאג אדער ביי נאכט, ווי כ'געדענק דעמאלטס האט מען געמאכט די חתונות נאכמיטאג, ווייל מ'האט מורא געהאט אז ביינאכט געדארפט זיין טונקל, האט רבי יענקעלע געזאגט מ'וועט עס מאכן ביינאכט נארמאל, און דריי טעג פאר מיין חתונה האט זיך געענדיגט די מלחמה, און די חתונה איז געווען ביינאכט, נארמאל הודו להשם כי טוב.
כ'וויל צולייגן איין קליינע נקודה, אז איך ווייס, איך האב געקענט דיין טאטן, איך האב אויך געוואוינט אין ארץ ישראל, און א יוניק, געלונגענע, ערליכע, בא'טעמ'טע איד, אבער די חידוש וואס כ'וויל ארויסברענגען, דו זאגסט דו בלייבסט א ארץ ישראל'דיגער, דיין טאטע האט חתונה געמאכט אלע קינדער אן בארגן און אן גיין נאך געלט.
אמת. איך קען עס שוין נישט באווייזן ווייל רעטראאקטיוו וכו' נאר די נעקסטע האף איך נאך אז דאס אבער די וואס איז אריבער איז אריבער. אז א איד זאל חתונה מאכן מורי ורבותי סיי. נישט האט נישט געבארגט האט פארבארגט פאר אנדערע מיט האט געהאט א גמ"ח פון זיין אייגענע געלט. ס'איז א איד האט חתונה געמאכט זיבעצן קינדער געקויפט דירות פאר אלע קינדער אן בארגן געלט. אן גיין נאך געלט, געבן געלט פאר אנדערע, און כ'וויל ענק זאגן איך האב געקענט דעם איד זייער גוט, ער נישט געווען קיין, ער נישט געווען די די סאפיסטיקעיטעד, געווען קיין ביזנעסמען, געווען קיין ביזנעסמען, געווען א ארבעטארער, האט געהאט סייעתא דשמיא, האט געהאט די חכמה פון די ארץ ישראל'דיגע אידן, געווען א זיסע קלוגע יומערעס מענטש, און ברוך השם, סאו איך וויל זאגן ווען דו קומסט קיין אמעריקע דו זאגסט דו בלייבסט ארץ ישראל'דיג און דו דארפסט מיטנעמען דיין טאטנס ירושה, מען גייט נישט נאך געלט? יא, ברוך השם מען גייט נישט נאך געלט, נישט פאר זיך לכל הפחות, סאטמאר רב האט געזאגט אז יעדער איד דארף גיין נאך געלט צו פילן דעם טעם פון די משולחים, דאס יא, אבער ברוך השם, די חלק, ווייסט, מען זאגט אויף א ווערטל, מען זאגט אז מיין טאטע האט געהאט אזויפיל טעלענטס, אז ער האט איינגעטיילט די טעלענטס פאר אלע זיבעצן קינדער און יעדער איינער נאך געבליבן א גרויסער טעלענט מען פון וואן פוינט סעווענטין פון די גאנצע. סא יעצט גיי איך פרעגן די מיליאן דאלער קוועשטן, וועלכע טעלענט האסטו באקומען פון דיין טאטן?
אוי, איז אזוי, די ערשטע זאך, איך האב טעלענט סיי פון מיין טאטן סיי פון מיין מאמע, מיין מאמע איז אויך געווען א גרויסע טעלענט רייטער, זי האט אויך געטאנצן פאר זיבעצן קינדער, יא, איז איך האב גענאשט פון פון וואנט איך האב געקענט, אבער ס'איז דא זאכן וואס מיין טאטע האט נישט געהאט און איך האב, איך מכבד מיין טאטן נישט חלילה יעדע מענטש האט זיין זיינע חילוקים, און ס'איז דא זאכן ברוך השם די אייבישטער האט געגעבן די חלק. נאמבער וואן, אז מען רעדט טאקע וועגן טעלענטס דארף מען די ערשטע זאך זאגן א הכרזה, לית לי מגרמי כלום, איך האב גארנישט קיין אייגנס, אלץ איז בורא עולם, אין עוד מלבדו, וואס איך האב ברוך השם איז פון בורא עולם, די מענטש'ס תפקיד איז צו נוצן ריכטיג די טעלענטס וואס די אייבישטער האט אים געגעבן. אבער וואס יא, אין פסוק שטייט א עס איז הפטורה מ'לערנט עס ביי הפטורה. אל יתהלל חכם בחכמתו, אל יתהלל גיבור בגבורתו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. מיט דעם מעג מען זיך יא גרויס האלטן? ס'פשט פון דעם? דער מענטש איז א חלק אלוקי ממעל און די אייבישטער ברוך הוא האט אים געגעבן א בחירה. און אז ער איז בוחר ריכטיג מעג ער מיט דעם שטאלצירן. אוודאי ער קען טראכטן איך וויל מאכן מער, איך וויל מאכן נאך. מיט וואס הייבט זיך אן די בחירה? מענטשן פרעגן מיר אסאך מאל אויף איין, ס'איז דא איין נעיטשער וואס דאס איז ביי מיר מיין גרעסטע זאך וואס איך פיל, די מתנה וואס די אייבערשטער האט מיר געגעבן, אלע טעלענטס איז טעלענטס וואס איך, מען קען זינגען, מען קען גראמען, מען קען דאס, זאגן שירים, פארשטיין ענינים, דאס איז אלץ טעלענטס וואס דער אייבערשטער האט געגעבן, אבער דער מענטש האט א בחירה, און די חלק איז אויך, דער אייבערשטער גיבט די נעיטשער און דער מענטש דארף עס דעוועלאפן, דער אייבערשטער האט מיר געגעבן א מתנה, איך קוק נישט מיין גאנצן לעבן בעק. א סעקונדע נישט, אין די שווערסטע מצבים וואס איך בין אריבער און אפשר כ'בין עס אנגעקומען צו דעם, מצבים וואס אנדערע מענטש כ'ווייס וואלט כאטש געטראכט צווישן טאנצן פון דאך אדער צו כ'ווייס זיך איינלייגן אין בעט און נישט ארויסגיין אויף כ'ווייס ווי לאנג, א מינוט נישט געטראכט נאר געקוקט ווייטער וואס ווי גייט מען פון דא ווייטער, און ס'איז, ס'איז, ס'איז דא א באוויסטע ווערטל אז מ'זאגט אז ר' מרדכי דרוקט פלעגט אלעמאל דערציילן, איך בין א תלמיד מובהק פון ר' מרדכי דרוקט, ווען ער איז שוין געווען א גרויסער מגיד, פלעגט ער דערציילן אלעמאל א ווערטל אז א איד איז אמאל ארויסגעקומען אין זיין גארטן, אין זיין בעק יארד, און ער זעהט א בוים פול מיט טשוועקעס, נעגלעך. ער קומט אריין צו זיין ווייב, זאגט ער, איך זעה דארטן אין עק פון די חצר, זאגט זי, כ'וועל דיר זאגן זייער פשוט. כ'האב חתונה געהאט מיט דיר, האב געזען די מצב אז ס'קען זייער שנעל ווערן, האב איך מיך געמאכט איין החלטה, ווען ס'ווערט א שטיקל פייט און דו צורייסט מיר די נערוון, צו בארואיגן מיינע נערוון גיי איך ארויס מיט א האמער, כ'האב דארט א האמער מיט א נעגל, האק אריין אין בוים, וואס ס'איז פאראורזאכט צו טון צוויי זאכן, ערשטנס כ'געב מיין ענערדזשי ערגעץ אריין, און די צווייטע זאך ביז איך גיי, ביז איך קום צוריק, די אלע פראבלעמען הייבט זיך דאך אן ווייל מ'ענטפערט אן קאנטראל. אויפן וועג האב איך א מינוט צו טראכטן אהין צוריק און ברוך השם געט ער א קוק זאגט ער דא איז דא אפאר טויזענט נעגעלס ווילסט מיר זאגן אז פון די חתונה די פאר יאר אזויפיל יא גלייב מיך כ'האב קיינמאל נישט אריין געהאקט קיין צוויי איינס איינס זאגט ער ווייסט וואס לאמיר מאכן א דיל פון יעצט ווען איך וועל דיך וועלן אויפרעגן איך וועל זיך איינהאלטן און דו זעהן איך וועל זיך אויף וועל איך ארויס גיין און איך וועל ארויס נעמען א נעגל. ס'איז נישט אריבער קיין דריי חדשים די גאנצע בוים איז געווען ליידיג פון די נעגל. יא! און ער רופט איר ארויס און זאגט איר מ'דארף מאכן לחיים, זעהסט די בוים נישטא מער קיין איין נעגל? זאגט זי אים יא ריכטיג אבער די לעכער איז געבליבן איך האב עס אמאל באשריבן אין מיין גיליון אין וואלט רעדן מיין גיליון האט איינער האט מיר צוריק געשריבן איך האב הנאה געהאט די תשובה איז גראדע יענער אזא קאוטשער אזא זאגט ער מיר אבער ווייסט דאך אז בורא עולם האט געמאכט א נעיטשער אז די לעכער פארשטאפן זיך. א מענטש כאפט א שניט, ס'פארשטאפט זיך, ביסט נישט גערעכט, קען אמאל בלייבן א סימן, ווענדט זיך ווי שטארק, כ'האב דרייסיג יאר צוריק באקומען דא א שניט, כ'האב נאך עפעס א שטיקל סימן, אבער בסדר. מ'גייט ווייטער. אבער א בוים האט די אייבישטער באשאפן אז ס'זאל זיך פארמאכן די לאך אפילו אין די אוזון וואס זיי זאגן אז די די זון פון די אלע רויעך, ס'פארמאכט זיך צוריק, בורא עולם האט באשאפן א פערפעקט וועלט, איז דארף מען וויסן, ר' מרדכי דרוק האט טאקע געזאגט דעם חלק, און איך לייג עס איין צו מיט דעם חלק, לעכער קען זיך פארשטאפן, מ'קען פאררעכטן.
איז וויל איך טאקע ארויסברענגען אז אונזערע די די ריזן און די תכלית פון אונזערע לעטס טאלק תכלית פאדקעסט איז טאקע פונקט געשטעלט אויף דעם, אונז אונז זעמיר דא צו מחזק זיין אידן, צו פרייליך מאכן אידן, צו געבן פאר אידן ריזענס און ענערדזשי צו גיין ווייטער, אסאך אידן מאכן מיט, אידן האבן פראבלעמען מיט קינדער, אידן האבן פראבלעמען מיט שידוכים, מיט פרנסות, מיט געזונט, און ס'איז דא זייער אסאך גוטס אויף די וועלט און זייער אסאך שמחות אויף די וועלט, און מען דארף האבן ספעציעלע כוחות צו קענען קאנטראלירן און אביסל אוועקקוקן פון די פעסט, פון די שוועריקייטן פון וואס מען האט געהאט, וואס יעדע מענטש האט, און זיך מתגבר זיין און אויפבויען כוחות און היילייטן און. לייגן אין די פראנט פון זיך די גוטע זאכן און די פרייליכע זאכן וואס מען האט אין לעבן, איז איך בין זייער העפי אז דו ברענגסט די, איך וויל עס מאכן כמעט בעיקר די היילייט פון די פאקוס פון אונזערע שמועס, אז טאקע מענטשן זאלן זיך צוזאמנעמען די כוחות און נישט אזוי שטארק זיך ווייקן אין די עבר אין די פעסט, און מער פאקוסן אין די פאזיטיוו און אין די ענערדזשי, און אם ירצה השם ספעציעל יעצט, די פאדקעסט ווערט רעקארדעד א טאג פאר ראש השנה, ס'וועט מסתמא ארויסקומען נאך ראש השנה, אבער עס איז א גוטע צייט צו זאגן תכלה שנה וקללותיה, און מיט נישט קוקן אויף צוריק, און מיט אנהייבן תחל שנה וברכותיה.
איז אזוי יא, שכויעך פאר די פאר די פוינט וואס דו ברענגסט ארויס, ס'איז זייער א וויכטיגע זאך, איך בין אייניקל פון רבי'ן ר' זישא, מיר האבן דעם יחוס פון רבי'ן ר' זישא, ס'איז דא די באוואוסטע מעשה פון רבי'ן ר' זישא אז איינער איז אריינגעקומען אמאל צום צום הייליגן חוזה און האט אים געפרעגט, ווי קען זיין חייב אדם לברך על הרעה כשם שעל הטובה? קען איינער שטיין ביי א צרה, ער האט פארלוירן כ'ווייס וואס, כ'וויל, ווי מ'זאגט א ווערטל איינער קומען צום צווייטן זאגט ער כ'הער ס'קומט דיר א מזל טוב, האסט געווינען א מיליאן דאלער אין די לאטערי, זאגט ער דריי טעות, דריי טעותים, נישט א מיליאן, צוויי מיליאן, נישט איך נאר מיין ברודער, נישט געווינען נאר דערלייגט. ער איז אריינגעקומען צום רבי'ן, ווי קען זיין חייב אדם לברך על הרוג שם שעל. זאגט ער אים, גיי דא אין בית מדרש איז דא א איד דער רבי ר' זישא, דער איד האט נישט נאר יגון ואנחה, און גיב ער איז שטענדיג פרייליך, גיי פרעג אים די שאלה, איז ער אריין צום הייליגן רבי'ן ר' זישא און האט אים געפרעגט די שאלה, זאגט ער, איך האב מורא אז דער רבי האט דיר געשיקט צו די ראנג מען, איך האב א אנדער שאלה, דו וואס איז דאס רעה, צו דען עקזיסט אזא מין זאך שלעכטס, אלץ נאר גוטס האב איך געהאט מיין גאנץ לעבן, קען איך דיר נישט ענטפערן אויף דיין שאלה וואס דו האסט מיר געפרעגט, אפשר אלס א כח פון מיין הייליגן זיידן, איך האב דעם נעטשור. אז דו זאגסט מענטשן האבן פראבלעמען, מענטשן האבן בעיות, איך האב נישט געהאט אין מיין לעבן נישט קיין פראבלעם נישט קיין בעיה, איך האב געהאט טשעלענטשעס, דער אייבערשטער, מיר זענען נישט בעלי בתים דא אויף דער וועלט, מיר דארפן טשעלענטשן מיט וואס דער אייבערשטער גיבט אונז, איך האב געהאט א מורא'דיגע זאך, איך האב עס געשריבן די נאכט אין מיין גיליון, אז אז. איך וויל נאר אראפנעמען א מינוט, ווייל איך ווייס נישט ווי אזוי עס וועט ארויסקומען באלד, אונזער חשוב'ער גאסט, חוץ פון דעם וואס ער איז א מגיד שיעור, און ער איז א בדחן, און ער איז א שדכן, און ער איז א... שלום בית מאכער. שלום בית מאכער, און ביי זיך אינדערהיים האט אויך ארבעט אויך אויף זיין שלום בית, אבער חוץ פון דעם געט ער ארויס צוויי אדער דריי גליונות אויף אויף די פרשה פון די וואך, און אויף געוויסע סוגיות און דף היומי און זאכן. משניות. אויף משניות וואס צענליגע צענליגע טויזנט אידן אויף די גאנצע וועלט זענען זיך מתענג און טשאטשקענען זיך מיט די גליונות יעדע וואך, מען קען עס טרעפן אויף אלע וועבסייטס און דאונלאודן פון אלע פלעצער, און מען קען עס באקומען ביי אימעיל אויב איינער וועט וועלן קען אייביג. מעדני הפרשה. די הויפט גליון הייסט מעדני הפרשה, איז ווען מען רעדט דא פון גליונות, ווען ער זאגט ווען ער שרייבט אין גליונות האב איך געמיינט ארויסצוברענגען אז מען רעדט טאקע פון דעם.

ענד דעי'ל בי ווערי העפי טו קוואוט ענד אינסטאל פאר יו א גרעיט דזשענערעיטער דעט וויל סעיוו יו אלל די עגמת נפש ענד העדעיק. בעק טו די פאדקעסט.
כ'האב געשריבן די נאכט אזוי, אמור איין מיר אז איך וועל אייך אנגיין מיט א מעשה, אזא ווערטל, איך הייב אן יעדן ווארט מיט א ווערטל, מען דארף דאך, די גמרא זאגט אז רבה האט אנגעפאנגען יעדן שיעור מיט א מילתא דבדיחותא, אזוי האט ער זיכער געמאכט דער עולם זאל קומען באצייטנס מיט א גוטן דזשאוק, אמאל געזאגט א שיעור אינמיטן איינער גיט א קום אריין וואס איז געווען דער דזשאוק היינט זאג איך זאגטס אים נישט אויס, די גאנצע געדאנק פון די דאס אז זאל קומען באצייטנס, הייב איך אן מיט א ווערטל, האב געזאגט אז כ'האב געזען אמאל א אינגערמאן גייט ארויס פון כולל, און ער זינגט זיך אונטער למנצח לבני קרח מזמור כל העמים ת. זאג איך אים, ביסט א בעל תוקע? לאמיר זאגן אבער ס'איז אנהייב זומער יעצט, וואס ארבעטסטו מיט שופר? זאגט ער מיר, לעצטנס יעדן טאג איך קום אהיים, מיין ווייב האלט אין איין בלאזן, זאגט ער, איז גרייט איך זיך אן, כ'זאג דעם למנצח לבני קרח מזמור. כ'האב געטראכט אנפאנגען מיט דעם ווערטל, כ'האב אנגעפאנגען האב געזאגט אזוי יא, נעכטן ס'איז דאך דא אן ענין אלול צו זאגן צוויי מאל תהלים, כפר, דריי הונדערט קאפיטלעך, איז נארמאל ענדיג איך יעדן חודש תהלים, איך טייל עס איין אין חודש, אבער יעצט אז אז אז מ'דארף צוויי מאל זאג איך צען קאפיטלעך, ס'איז נעכטן אויסגעקומען אז כ'האב געזאגט קאפיטל מ"ו מ"ז, למנצח לבני קרח, איך גיב א באמערק א מורא'דיגע זאך, וואס איז די פסוק פאר למנצח לבני קרח מזמור? הרפו ודעו כי אנכי אלקים. ווי דער טייטש הרפו? לאז. לעט גאו. לעט גאו. לעט גאו. בורא עולם זאגט וואס איז מיין ארבעט ראש השנה? וואס איז די גאנצע שופר? זיי מיר ממליך. און וואס איז ווערד אז ביסט מיר ממליך? אז דו האלטסט זיך מיט די ציינער, איך בין, איך טו, איך האלט אויף מיינע פלייצעס א האלבע וועלט אין די זייט און א האלבע וועלט אויף די זייט און דא האב איך נאך א גאנצע, די גאנצע פאליטיק פון די אראבער מיט די לינק אלס ליגט אויף מיין קאפ. יעצט מעגסט האבן דיין וואטסעפפ מעגסט דו אבער הרפו הרפו רילעקס לאז אפ הרפו ודעו דעו איז א לשון חיבור וידע אדם את אשתו דער אייבערשטער זאגט ווילסט זיך מתחבר זיין צו מיר דער זאך לאז אפ ווייל טאמער איז א גבה לב אויף איך בין אלעס איז אין אני והוא יכולים לדור בעולם אחד איז אז דו ווילסט קומען צו מיר ממליך זיין איין זאך פריער סור מרע, הרפו, און דאס קען מען מחליט זיין אין איין סעקענד, כ'לאז אפ, די גמרא זאגט לא ידעו חכמים לא ידעו די תנאים ביי רבי'ס שטוב האבן נישט געוואוסט וואס הייסט השלך על השם יהבך, וואס איז דער טייטש יהבך, איז יהבך מיינט אויך י ק הב, רבונו של עולם געב, אבער פארדעם זאגט די גמרא ס'דא איין סטעפ פריער, פאר דו בעטסט געב, איז השלך על השם יהבך, זאגט די גמרא אז מ'האט אמאל געהערט ווי איינער זאגט שקול יהבך ושקול והשלך על גמלאי, נעם דיין פעקל, ווארף עס ארויף אויפן גמל. אידיש, השלך על השם, נעם די גאנצע פעקל ווי עס שטייט און גייט, בום, ס'איז ביי דיר, יעצט הרפו, קענסט אפלאזן. דאס איז די סיקרעט פון לעבן. הערט זיך אויס, ווער ס'וועט מיר אויסהערן וואס דאס איך ווייס נישט וויפיל גליקליכע מענטשן ס'דא אויף דער וועלט, אזוי ווי האט פארזאגט יעדער מענטש מיט זיינע פעקל, נישט ריכטיג, ס'איז דא מענטשן אן קיין פעקעלעך, זיי ווארפן אויף בורא עולם די פעקל, יעצט איך בין נישט קיין צדיק, איך בין זייער א פשוט'ער מענטש, אבער איך האב באקומען א מתנה פון בורא עולם נישט צו קוקן אויף צוריק, ווען נישט, איך וועל דערציילן א קליינע מעשה, א קורצע מעשה, איך בין אריבער זייער שווערע תקופות, אפשר האט מען אן יארן צו רעדן וועגן דעם, נישט תקופות מיין איך, מען האט מיך גערוידעפט, איך האב עס נישט גענומען צום הארצן, גארנישט, ס'האט געקענט פליען אויף מיר אין גאנץ ירושלים פאטשקעווילן, איך האב געזאגט מיין זון גיי ברענג דריי ריינע קאפיס צו אריינטון אין די ארכיוו, און איך האב געקויפט גוטע זאכן ווייל דעם שבת איז ארויס א פאטשקעוויל אויף מיר, מ'וועט באלד זאגן וואס איז די רקע. אבער. איז איינמאל דער טאלנער רבי, יעדע יאר ו ו אדר דאכט זיך מיר איז די יארצייט פון ר' דוד טשארנאוסטרע, א זיידע פון טאלנער רבי'ן, איז טאלנער חסידות פארט קיין טבריה, זיין פרייטאג גייט מען צום ציון, מ'פראוועט א שבת איז מיין איך האב צוויי ברידער וואס דרייען זיך אין טאלנא איך פלעג זיך אויך דרייען בין איך געפארן יענעם שבת א איד רופט מיר אויס פרייטאג נאכמיטאג איך וויל רעדן מיט דיר א וויכטיגע אבער איך וויל נישט קיינער זאל הערן אקעי שוין איך בין איך בין א מענטש אן סיקרעטס דער ליובאוויטשער רבי האט אמאל געזאגט פאר הרב ליפשיץ דער פון יד לאחים האט אים געזאגט אמאל עפעס א זאך א סיקרעט האט אים יענער געפרעגט רבי דאס דארף זיין א סיקרעט אדער איך מעג עס ארויסגעבן, האט דער לובאוויטשער רבי אים געזאגט, א זאך וואס איך וויל נישט ס'זאל ארויסגיין בלייבט דא, כ'האב עס געזאגט איין מענטש ווייסן שוין צוויי, איינס מיט איינס איז עלף, ס'גייט נישט ארויס, ארויסגעגאנגען געענדיגט נישטא קיין סיקרעט, אבער דער איד האט א סיקרעט, ער קומט ארויס מיט מיר אינדרויסן, זאג מיר וועלכן סייקאלידזשיסט, וועלכן פסיכאלאג אדער פסיכיאטער נוצטו פאר דיינע קינדער, איך זעה דא דיינע צוויי בנים פשוט בלימעלעך, דאווענען געשמאק, לערנען געשמאק, וואס איז דיין. פארוואס מיינסטע אז איך ניץ סייקאלעדזשיסט? אפשר ביי לשכת הגיוס ווען איך בין גייען צי די מיליטערי האב איך געדארפט ניצן זיך משוגע מאכן אבער דא וואס דארף איך א איך ווייס דאך וואס די גייסט אריבער איך זעה דאך וואס פליט אויף דיר אין די גאסן איך ווייס דאך די טעראר וואס די גייסט אריבער זאג איך איך האב נישט קיין אנונג וועגן וואס די רעדסט מיינע קינדער וואס מער טעראר מי מאכט מיר איז קום איך אהיים אין שטוב זיי האבן מיר קיינמאל נישט געטראפן אין שטוב. אוי פרעג נישט וואס איך בין היינט אייוועלט, כ'קום אריין אין שטוב, הערסט וואס איז היינט געווען? זיי האבן פארשטאפט די שלעסער אין די הויז, וואס מיינסטו האב איך געטון? כ'האב גערופן איינעם, געצאלט צוויי הונדערט שקל האט זיך איינגעמאכט, זיי האבן געזען דעם שמייכל, זיי האבן געזען ווי דער פראבלעם איז מיט א שמייכל, אז ס'איז גארנישט געשען, אלץ איז בסדר, און ס'איז אזוי געזונט פאר די קינדער, און מ'זעט די תוצאות ברוך השם, ברוך השם. און מ'דארף נישט קיין סייכאלעדזשיסט. איך וויל אונזער אודיענץ זאלן, מ'רעדט דא אז דו ביסט אריבער א שווערע תקופה אין ארץ ישראל, איז איך וויל קאנעקטן אונזער אודיענס און זיין מקושר צו די קאנווערסעישן, וויל איך פארציילן אין א נאטשעל, בקיצור נמרץ, וואס האט דיך גורם געווען פון זיין א געלונגענער און א און א עסקן און א אויפטוער מיט זייער אינטערעסאנטע קאנסעפט וואס דו האסט אנגעהויבן דיין פרנסה אין ארץ ישראל, פלוצלינג ביסטו געווארן א נרדף, מען לויפט דיך נאך, מען טשעפעט דיך, מען באשולדיגט דיך, און ס'קען זיין דאס איז געווען איינער פון די גרמא'ס אז דו האסט אפשר וועגן דעם געמופט קיין אמעריקא, איך ווייס נישט צו מען קען זאגן. הונדערט פראצענט דאס איז נישט געווען קיין גרמא'ס, דאס איז געווען די וועג וואס בורא עולם האט גענוצט מיר צו ברענגען קיין אמעריקע, נאר אזוי קוקן אויף יעדע זאך. מען דארף זיי זאגן שכוח פאר די מענטשן האבן עס געטון, פאר די אייבערשטער דארף מען זיכער זאגן שכוח.
דער אייבערשטער האט די וועג גענוצט אלס א שליח, דארף זיי זאגן שכוח, יא ס'איז ריכטיג. ר' מרדכי דרוק פלעגט אלעמאל זאגן, איך נוץ אסאך ר' מרדכי דרוק, געווען זיבעצן יאר מיין רבי, טאג טעגליך מיט זעצן זיינע שיעורים, ער פלעגט אלעמאל זאגן אז איינער האט פארלוירן הונדערט דאלער, ער טאפט אין קעשענע, ער האט א לאך, אוי איך האב געהאט א לאך האב איך פארלוירן הונדערט דאלער, נאר! האסט געדארפט פארלירן הונדערט דאלער האסטו געהאט א לאך, אז מען געוואוינט זיך צו, ס'איז א געוואוינהייט, אז מען געוואוינט זיך צו צו לעבן אזוי, איז דאך א גליקליכע לעבן, אז מען האט צוגענומען א מיליאן דאלער, אוי ווען איך טו אזוי, נאר! ווען דו טוסט נישט אזוי גייסטו מארגן פאר ניתוח, איך איך פיר נישט די וועלט. סאו לאמיר הערן בקיצור וואס איז געווען, איך בין געבוירן געווארן, איך בין א צוועלפטער אינגל פון זיבעצן, א צוועלפטער זון, עס הייסט מיין טאטע האט זיבעצן קינדער, איך בין דער צוועלפטער פון די קינדער, צוועלף בנים פינף בנות, און א סענדוויטש ערגעץ וואו אינמיטן געווען נאך א, אויף די וועלט זאגט מען נאך א נאמבער אין שטוב, איך מיין ס'איז ע, אבער די נאטור וואס כ'האב געזאגט, וואס אין דעם בין איך ספעשל אויכט, איך מיין איך האב ברידער וואס זענען הונדערט מאל געלונגענער ווי מיר אין די זאך בין איך. האב איך מיין מיר דער אייבישטער געגעבן מיין. איך רעד מיט זיי אויך וועגן דעם. עס איז געזונטערהייט אבער דארף פארן קיין ארץ ישראל פארן צו זיי. אגב, איך האב איין ברודער איז יעצט אין אמעריקע ווילסט קענסטו אים אינטערוויוען. איז איך האב געלעבט געגאנגען ס'איז געווען איך האב קיינמאל נישט גענומען צום הארצן איך האב איך האב די לעבן געווען פיין איך האב געלעבט אין צוויי שלאף צימערן זיבעצן קינדער אבער ס'איז פופצן. וויי וויי, איך וויל דא מאכן א שארט סטאפ. מורי ורבותי.

און פון זיבעצן קינדער האט ער געפריערט געזאגט דאס מיינט פופצן פארוואס ווייל ווען די יונגסטע ווערן געבוירן הייבן שוין אן די עלטערע ארויסצוגיין אבער זיי ברענגען אריין אויף שבתים שנירן מיט איידעמער מיט אייניקלעך יא נאר שפעטער אין צוויי בעדרומס און קוקט וועלכע פרייליכע און געזונטע מענטעלי העלטי פיפל קומען ארויס ווייל מען גייט צו צום לעבן מיט א גוטע עטיטוד, בסייעתא דשמיא. די איין שלאף צימער וואס מיר האבן געהאט איז געווען א שאפקע צווישן, צו איינטיילן צווישן די אינגלעך מיט די מיידלעך, מען קען דאך נישט. אה, ס'איז געווען א קלאזעט צווישן, צו מאכן דארטן פרייוועסי. א קליין קיטש, מען האט עס גערופט א שלום בית קיטשן ווייל צוויי מענטשן קענען נישט אריין גיין צוזאמען, געווען א טיש מיט צוויי בענק אין די זייטן, און ביינאכט האט מען צוזאם געלייגט די טיש און די צוויי בענק האט מען געלייגט א מאטראץ און מיין ברודער איז געשלאפן דארט, און וועסט נישט גלויבן, כ'האב דארט, מיין מאמע האט אפאר ברודער דא אין בארא פארק. איז מיין פעטער זרא לייניג מיין מאמע'ס ברודער געוואוינט דא א צוויי גאסן אוועק, איז ווען ער איז געווען א בחור אין ישיבה האט ער פון מאל צו מאל געהאט א חופשה שבת האט ער געהאט א צ'אנס צו גיין צום איז ער געקומען צו אונז האט מען אים געזאגט נישט דא פלאץ זיך אונז זאגט אבער דארטן איז געשמאק איז אויפן האל האט מען געלייגט א מענטש פלעגט אריין קומען ביי אונז אין שטוב פלעגט מיין טאטע זאגן געב אכטונג ווי דו טרעטס זאלסט נישט טרעטן אויף קינדער און נישט אויפן מאטראץ און ס'איז געווען ששון ושמחה די איינציגסטע וואך וואס כ'האב שוין געווארט א גאנץ יאר זאל קומען איז געווען סוכות ווייל מ'האט געבויט א ריזיגע סוכה אין חצר און דעמאלטס האט מען געקענט שלאפן, אזוי פלעגן מיר שלאפן דריי אינגלעך אין איין בעט זיך שטויסן, איינמאל האב איך געזען מיין מאמי שטייט און ס'האט גערינען טרערן, זי האט געזען די צמצום און און און זאג איך מאמי פארוואס ביסטו אפסעט, ביסטו טרויעריג, זאגט זי דריי קינדער אין איין בעט, איך האב עס נישט געהאט, זי איז געווען א בת יחידה, די ברודער און שוועסטער זענען נאר פון איר, איר טאטע איז געהארגעט געווארן, און מיינע ביידע זיידעס זענען אזוי ווי דיין טאטע געהארגעט געווארן דורך אראבער, מיין מאמע'ס טאטע און מיין טאטע'נס טאטע, ביידע זענען געהארגעט געווארן פאר פאר די מדינה. מיין טאטע איז געווען א בן יחיד אליין, מיין מאמע איז געווען א בת יחידה פון איר טאטן, שפעטער די מאמע האט צוריק חתונה, זיי האבן שוין משלים געווען פאר די עלטערן וואס ס'האט פארפעלט, ווי נישט ווי האב איך איר געזאגט, מאמי דו ביסט געווען א בת יחידה פארשטייסטו נישט די הנאה צו זיך שטויסן אונטער די דאכענע מען שטויסט זיך ס'איז א מחיה פארשטייסט, איז אזוי איז געגאנגען די שטוב, און מיין טאטע פלעגט אויסרופן די לוויות אין ירושלים. נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש. מיין טאטע פלעגט אויסרופן די לוויות יארן, צענדליגער יארן, טיפיקל די לוויה. פון הרב הגאון ר' יענקל גרונם וועט ארויסגיין דריי אזייגער פון שמגר צו הר המנוחות. איז דאס געווען זיין דזשאב. ער האט געהאט א גרויסע פענסי מייק אזוי ווי דעם א פענסי סיסטעם יא? יא איז טאקע.
פופציג יאר צוריק ווען ס'איז נאך די ספיקער ס'איז נאך געווען בכלל מ'האט געדארפט איינלייגן זעכצן באטעריעס אין די דאס ארויפלייגן אויפן דאך די שווארצע גרויסע בוקסע און אינעווייניג איז געווען א מייק און ס'איז נישט געווען קיין קיין קיין סידיס מיט די אלע זאכן האט געדארפט שטיין און אויסרופן איינס ביי איינס זאגן און זאגן און פון מאל צו מאל פלעגט ער מיטנעמען איינע פון די בחורים טשענדזש א כח ביי די הפסקות און מיט גיין מיט אים און א חלק וועג האט מען און מיין טאטע פלעגט זיצן מיט א משניות און אריינקוקן און די לוויה פון הרב הגאון אינמיטן פלעגט ער איינשלאפן דער עיקר. אבער שפעטער איז שפעטער איז ארויסגעגאנגען די די ווען ס'האט אנגעהויבן צו ארויסגיין די טעיפס וואס א טעיפ וואלט נישט געהאלפן וואס האט ער צו רעקארדן אבער דעמאלטס איז ארויס א סארט טעיפ וואס האט געארבעט אויף ביידע זייטן די קאסעטע נאך געווען די קאסעטע פלעגט זיך ענדיגן איין זייט האט מיין טאטע גענומען א קאסעטע האט אפגעשניטן די גאנצע סרט נאר געלאזט אזא א קליין שטיקל פון דרייסיג סעקאנדס ער פלעגט עס רעקארדן און דער טעיפ האט גענדיגט איין זייט, ער ווייסט נישט אז ס'איז נישטא שעה. כ'גלייך האבן אים די אנדערע זייט. צו הר המנוחות. די לוויות. אזוי האט אויס געזען. ער האט געמאכט אלע סייזעס. שפעטער איז אריבער די די די מיין טאטע האט שוין נישט דערלעבט די די סידיס מיט אלע דאס. בכל אופן ווען מיין טאטע ווען איך האב חתונה געהאט און מיין טאטע עלטער געווארן שוואך געווארן האב איך איבערגענומען די ביזנעס. כ'האב אים געהאלפן אין אנהויב האב איך עס געמאכט אלס הילף און שפעטער האב איך געטראכט אז אז א מענטש, איך האב געזען די פרעשור וואס מענטשן געפינען זיך פאר א לוויה, האב געטראכט לאמיר העלפן די משפחה פשוט אלס א חסד און מ'קען אויך מאכן געלט ביי דעם, אויב דער מענטש קלינגט אויסרופן די טעיפ זאג איך אים, איך קען דיר העלפן אלעס, כ'קען דיר מאכן די צעטלעך אין די גאסן מיט קלעפן מיט די באס זאל דיר נעמען צו די צו די פעלד און די וויסט שפעטער פאר די שבעה א מצבה א מודעה אין צייטונג וואטעווער יו ניד. און אזוי האב איך געבויט א שטיקל ביזנעס פון דעם, כ'האב אנגעהויבן צו מאכן מער פרנסה, די פראבלעם איז געווען אז די די די דעמאלטס כ'רעד דאך א מעשה פון איבער דרײַסיק יאר, אין ירושלים געקלעפט א פופציג צעטלעך דא דארטן, מיינע השגות אין סערוויס איז שטארקע השגות, און די פרינטערס, איך פלעג נוצן א פרינטער, א קלעפער, און און כ'האב נישט הנאה געהאט פון די סערוויס, מענטשן האבן געהאט קאמפלעינס, כ'פלעג זאגן פאר דעם פרינטער איך דארף נאך א פופציג מודעות צו געבן פאר די משפחה אפשר בני ברק אויך דאס יענץ, און איך פלעג זיצן כ'האב געהאט דעמאלטס א בייק פון דריי רעדלעך כ'האב געמאכט די פאפ וואס מען קלעבט און איך פלעג צוגיין שטארקער מאכן אזוי תוך כדי אויסרופן פלעג איך געבן א קלעפ ביי דעם ווי די זון וואוינט א ווי דו דאוונסט א ווי די אזעלכע און מענטשן האבן שטארק הנאה געהאט פון מיין סערוויס און סלאולי בין איך געווארן גרעסער דא האט זיך אנגעהויבן א גרויסע צרה. ס'איז פאר זיי א צרה, נישט פאר מיר, אנומלט גערעדט, איך האב נישט קיין צרות, ביי זיי איז עס געווען א צרה. ס'איז דא די אולטרא, היינט רופט מען זיי סיקריקים, אבער אין יענע צייטן איז געווען די קנאים וואס זיי גלויבן אז די גאנצע אידישקייט ליגט אין די צעטל, און ממילא טאמער די צעטלעך כל זמן א פרייער איד מאכט די צעטלעך און קלעבט עס איז עס גוט, ער מישט זיך נישט אריין ער פארשטייט נישט וואס שטייט, אבער איינמאל אז איך האב אנגעהויבן צו דרוקן און קלעבן צעטלעך איז האב איך זיך אנגעהויבן צו אריינמישן אין די תוכן, אז ס'איז אנגעקומען א צעטל קעגן א גדול בישראל אדער א לשון הרע קעגן איינעם א רב זאג איך אז ווען מ'געבט מיר דאס, איך פארליר נישט מיין עולם הבא פאר א נזיד עדשים, האב איך עס נישט געוואלט מאכן. נו, איינמאל אז דו ביסט שוין א צד כאילו א צד אין די פאליטיק ביסטו דער מחריב פון די עדה החרדית, האט מען אנגעהויבן טאקע מיר צו פארשטעפן און דאס נאך געווען נאך פאר בכלל אין אנפאנג, איך בין געווען א גרויסער תלמיד פון ר' לייב מינצבערג דער בן מלך און דאס אליין איז געווען א פראבלעם, ר' לייב מינצבערג איז געווען זייער א גלייכע קאפ אבער ער האט ליב געהאט צו פארשטיין, דאס הייסט ער האט געקענט שטיין א נאכט פאר די בחירות און מסביר זיין פארוואס ר' אהרן קאטלער האט געהאלטן אז ס'איז א מצוות עשה דאורייתא צו גיין צו די בחירות, פארוואס סאטמאר רב האט געהאלטן אז ס'יהרג ואל יעבור, און צום סוף זאגן, מיר מישן זיך נישט יעדער איינער האט זיין רב יעדער איינער האט זיין טאטע זאל טון דאס, מיר האבן נישט קיין מיר ברענגן נישט קיין דעה, ער אליין האט נישט געקליבן אבער ממילא איך אלס א תלמיד זיינער אויך האבן זיי מורא געהאט אז אויב איך גיי אריין אין דעם טרים מאך איך חרוב די עדה החרדית האט מען אנגעהויבן צו מאכן טעראר אין קליין אבער איך בין געבויעט פון אנדערע סארט מאטריאל וואס מער וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, וואס מער טעראר מ'האט מיר געמאכט האב איך שטארקער געמאכט מיין סערוויס און בעסער געמאכט, און ס'נישט אריבער קיין קורצע צייט מיינע צוויי קאמפעטישאנס די פרייע האבן נישט געקענט מער כמעט עקזיסטירן ווייל כ'האב זיך איבערגענומען די זאך, דער עולם האט ליב געהאט מיין סערוויס, איז געווארן א מצב וואס זיי האבן ביידע געשיקט שלוחים איך זאל זיי אפקויפן. איך האב אפגעקויפט מיינע ביידע קאמפעטישאנס, שוין געהאט אביסל געלט, געשאפט אביסל געלט, מיין טאטע מיט דאס, איך האב זיי אפגעקויפט, יעצט בין איך דער איינציגסטער אין שטאט. מאנאפאלי. יא, איז נישט פונקט פונקט מאנאפאלי, ווייל אין לאו, ליגעל סי, באלאנגט עס צו די עירייה. די שטאט האבן זיך א מענטש מעג ארויסגיין קלעפן מודעות, ער דארף ברענגען די מודעות אין די שטאט, אין די סיטי, די סיטי מאכט א אוקשען ווער ס'קען שטיין אין זייערע, אבער זיי האבן אויסגעשטעלט די אוקשען ס'זאל זיין אין מיין פרעים, ווייל ווייל קיינער האט זיך נישט געקענט ערגעבן א עקזעמפל. ס'איז געפארן, וואס הייסט? ס'איז געפארן? יא, נישט נאר ס'איז געפארן, נאר למשל איינע פון די תנאים איז געווען אז מען דארף צולייגן נאך הונדערט פֿופֿציק לוחות אין ירושלים, אנפילן ירושלים מיט לוחות זאל זיין ווי צו קלעבן. יא, די בולעטינס גרויסע. די פראבלעם איז, יעדע איינע אזא צו בויען קאסט א פֿינף זעקס טויזנט שקל, לאמיר זאגן אין ענקער געלט איז עס א צוויי צוויי אהאלב טויזנט דאלער מיט אינסטאלן הונדערט פֿופֿציק שטיק איז א דרײַ הונדערט טויזנט דאלער, ס'איז נישט קיין אינוועסטמענט וואס לוינט זיך. אבער דא, די אייבערשטער האט מיר געגעבן סייעתא דשמיא, אויפן פלאץ ווען כ'האב געזען האב איך גע'חתמ'ט אז איך שטיי אין די קריטעריאן, נו, ווי איך האב נישט קיין איבעריגע האלבן מיליאן שקל. זייער פשוט. און אין ארץ ישראל אין יענע צייטן, ווען מען האט געבויעט די אנפאנג די מדינה, זעט אויס אכציג יאר צוריק, האבן זיי געלייגט די בולעטין פלאטעס, ריזיגע פלאטעס, וואו ס'איז געווען א מתנ"ס אדער א קולנוע אדער עני גרויסע, עני פאבליק פלעיס, האבן זיי געלייגט פינף זעקס לוחות, און ס'איז געשטאנען ליידיג עקלדיג קראפט, ווייל קיינער האט עס נישט געקלעבט, עס איז געווארן צייטונגען מיט מיט מיט מיט די גאנצע מידיא האט מען עס אויפגעהערט צו ניצן, האב איך נישט געפרעגט קיין קשיא, איך בין געגאנגען אין אלטשטאט, גענומען א ריזיגן טראק געדינגען אויף איין נאכט אינמיטן נאכט, איך האב געקויפט א מאשין וואס שניידט מיט מיט פייער אייזן, כ'בין געקומען אינמיטן נאכט בזש בזש, דער טראק האט עס געגעבן א הייב אויף מיט זיין מנוף, געגעבן א לייג ארויף אזוי צען צוועלף לוחות, איך בין געקומען אין די אונזעריגע געגנטן, געגעבן א האק אריין אין דר'ערד מיט א דרילער, צוויי אייזינעס, צוויי דזשאמבאס, כ'האב אין איין וואך אנגעפילט ירושלים מיט לוחות האט מיר נישט געקאסט קיין צען טויזענט שקל די גאנצע מעשה, ס'הייסט פאר דריי טויזענט דאלער האב איך געשפארט שטאטס א פאר הונדערט טויזענט דאלער. קיצור אבער כ'האב דאך באקומען א באנטש מיט שונאים פארשטייט זיך מיר און און כ'בין געווארן די מחריב פון די יהדות החרדית און ס'האט זיך אנגעהויבן באלאגאנען דא דא דאס איז מיין מעשה אין קורצן. איך מיין ס'איז גאנץ א ביליגע פרייז פאר דריי טויזענט שקל אדער דאלער צו האבן אזויפיל שונאים, עס איז גאנץ ביליג באצאלט פאר די שונאים, ניין? די פראבלעם איז אויך געווען וויפיל געלט כ'האב פארדינען אדער כאטש וויפיל מ'האט געמיינט איך האב פארדינט, אויף מיר האט מען געזאגט די באוויסטן ווערטל און ס'איז א האלבע אמת'ע מעשה, אז ס'איז געווען אין די טאג פון די בחירות, באקום איך א פאון קאל פון אגודת ישראל כ'זאל ארויסשיקן א ספיקער, ועשית ככל אשר יורוך מ'דארף גיין קלייבן ג' פאר אגודת ישראל. גייט נישט אריבער קיין צוואַנציק מינוט באקום איך א טעלעפאן זיי האבן געהערט אז דא א ספיקער פון שס, חכמי התורה אמרו להצביע שס, מ'דארף קלייבן שס.

די גאנצע מערכה און ס'האט זיך שפעטער געקייקלט און געקאטשעט און דאס איז געווארן ס'איז געווארן פון זייער זייט איז געווארן זייער מיס איך האב כמעט איך האב נישט איך האב איך האב נישט משתף פעולה געווען פשט ס'איז נישט איך האב נישט משתף איך האב זיי אנגעקלעבט א נאמען סיקריקים זיי זענען מיר זיי האבן געזאגט אויף א דעם אליין איז ר' אהרן קלעצקין אין לו תקנה אלא קבורה פארוואס איך האב זיי אנגעקלעבט דעם נאמען סיקריקים דער נאמען סיקריקים נעמט זיך ווייל די גמרא זאגט אין אין אין אין גיטין לא היו סיקריקים ביהודה סיקרי קוינטוי זאגט אנשים ריקים זענען געווען די תלמידים פון אבי סיקרא, שטרענגע מענטשן, זיי האבן געוואלט שטעכן רבי יוחנן בן זכאי רבן דקרו, און דאס איז די מענטשן וואס רבנים פארנעמען נישט קיין פלאץ, זעהסט אזוי ווילאנג די רב האלט ווי מיר איז גוט, אז נישט איז ווי האט איינער אמאל געזאגט זאגט ער מען האט געפרעגט איינעם דיין רב מען האט געכאפט ער פירט זיך נישט אזוי ווי עס דארף צו זאגט ער א רב איז נישט קיין זאקן וואס ווען ס'שטינקט בייט מען אבער דאס ביי זיי גייט פארקערט ווי די רב איז דאס אפאר זאקן ס'הייבט אן צו דאס בייט מען אים שטייסט ס'גייט אויס זייער רייך און ממילא דא געווארן א וועלט קריג, יעצט דאס וואלט מיר קיינמאל נישט גורם געווען צו אוועקגיין פון ארץ ישראל, כ'האב ליב געהאט ארץ ישראל, כ'האב אויך שוין מצליח געווען אין ארץ ישראל, אבער בורא עולם האט אזוי געוואלט, איז וואס איז געשען צום סוף אז זיי האבן מיר אנגעהויבן צו אונטערלייגן פיסלעך, כ'האב נישט געהאט מער קיין פרנסה, מ'האט אנגעהויבן צו מאכן טעראר פאר מיינע קאסטומערס, דא האב אין דעם האב איך שוין נישט געקענט שטיין, ברוך השם כ'האב פארקויפט אלס וואס כ'האב געהאט אין ארץ ישראל, כ'בין אריבער געקומען דא אין אמעריקע, ס'איז געשען א מהפך א רעוואלושען ווען איך בין געקומען דא, איז, איך מיין, איך קוק עס, כאטש אויף דעם ווי איך קוק אויף דעם ווי די אייבישטער האט מיר געגעבן א שכר פארן שווייגן און נישט ענטפערן און און נישט זוכן צו אויפהעבן די פייער. אזוי ווי איך בין געקומען קיין אמעריקע האט זיך מיר געעפנט א טייך, א מעיין, א באר פון חידושים. א קוואל. א קוואל. אן א צאל. פלעג איך דא דארט אמאל מחדש זיין, אפשר ווייל איך האב נישט געהאט קיין קיין קיין שלוות הנפש. די אייבישטער האט געהאלפן ברוך השם און איך האב געשריבן קרוב צו צען טויזנט חידושים. און און יעצט פאר אפאר יארן צוריק האב איך אנגעהויבן צו טראכטן רבונו של עולם וואס וועט זיין מיט דעם איך וועל ווארטן אז נאך מיין הונדערט צוואַנציק וועלן זיך מיינע קינדער שלאגן וואס טאטי האט געמיינט למרות וואס אנגעפאנגען צו טון בכלל האט זיך אנגעהויבן א מצב אז איך קום אין שול מענטשן נאכן דאווענען נאך ווייל איך שטעל מיך אפ גיין ביי מיין שווער זאג מיר עפעס א גוט ווארט אזוי אבער א ווארט וואס שטייט ערגעץ נישט ווייל מיין שווער קען אלעס

געוואלדיג געוואלדיג, איז איך מיין אז אמעריקע האט זייער אסאך פארדינט אז מ'האט דיר געמאכט אביסל טראבל אין ארץ ישראל אונז האבן באקומען דא אין לעיקוואוד א איד א אוטענטיק יוניק פערסענעליטי וואס האט אזויפיל נאלעדזש און און כוחות און און פאזעטיוויטי און איך וויל דיר סתם אזוי עס מסביר זיין אז די פאדקעסט זעהן אינגעלייט און בחורים און ווייבער און מיידלעך, יעדער איינער ווייסט און האפט אז אין לעטס טאק תכלית וועלן זיי טרעפן עפעס א אינטערסאנטע שטארקע כח, איז כ'וויל צוריק גיין נאכאמאל צו די תכלית פון די לעטס טאק תכלית, און רעדן נאך אביסל מער פון די נושא ווי א מענטש דארף זיך שטארקן און מחזק זיין, קענסט אונז געבן למשל עפעס א. א שטארקע מעשה, א עקספיריענס וואס דו האסט געהאט אין דיין לעבן, חוץ וואס דו האסט פריערט פארציילט, אפילו אפשר דא אין אמעריקע, וואס געווענליך א נארמאלע מענטש וואלט געווארן זייער שטארק צובראכן פון דעם, און וואלט זיך ממש פארלוירן, און זיין בטחון וואלט געווארן חס ושלום שוואך, זיין אמונה, זיין מוד, און דו האסט עס ברוך השם בסייעתא דשמיא דורכגעשוויצט.
עלעוועיטעד, נישט נאר דורכגעשוויצט. געמאכט פון דעם נאך א בעסערע זאך. קענסט אפשר שערן מיט די אודיענס א פארטיקולער קעיס? אין נאמבער וואן, לאמיר, כ'על עס איבערחזר'ן אפילו נאך הונדערט מאל, און כ'על קיינמאל נישט עס אויפהערן צו חזר'ן ווייל דאס איז מיין מאטא פון מיין לעבן. האסט געגעבן א ווארף אריין, אפשר דארף מען דאנקען די וואס האבן מיר געמאכט, קיינער האט מיר נישט געמאכט קיין טעראר. ס'איז געווען שלוחים פון בורא עולם צו טון וואס זיי האבן מיט בורא עולם איז נישט מיין ביזנעס, איך דארף מיר פארעכטן, איך בין דא נישט געקומען צוליב זיי, איך בין דא געקומען ווייל איך האב דא געדארפט קומען. בורא עולם האט געטשוזט דעם מהלך. שכח, ווען איך קריג פון דארטן א טעלעפאן אז כ'האב דא איינער וואס וויל מיר לאזן א ירושה פון א ביליאן דאלער, און ער וויל דווקא איך זאל דא קומען דא פירן זיין ביזנעס, וואלט איך אויך געקומען. בורא עולם האט געטשוזט עס צו מאכן אויף אזא וועג. איך געב אים נישט קיין עצות. ער איז א קלוגער. ניין, די, כ'וויל מסביר זיין, די פוינט, די לעבן מיט דעם דאס איז די סיקרעט, דאס איז די סוד ווי אזוי איך בין אדורך די שווערסטע מצבים, איך האב נישט אנגעהויבן צו א. קוק, דער בורא עולם האט מיר ליב, יא? מיר זאגן, ווי הייבן מיר אן? ואהבת את השם. פארוואס ואהבת את השם?
ס'איז א. קאנעקטעד.
ניין, ווייל ס'איז דאך אויך ואהבת עולם אהבתיך, די אייבערשטער זאגט איך האב ענק ליב. איצט ווילט זיך ליב האבן איינער דארף געבן דעם צווייטן, די אייבערשטער גיט אונז ליבשאפט א גאנצן טאג פון אינדערפרי ביז ביינאכט, מען שטייט אויף אינדערפרי מען האט אים נאך גארנישט געגעבן, ער גיט אונז די אטעם, ער גיט אונז די כח, ער גיט אונז די שכל, ער גיט אונז צוריק די מח, ער גיט אונז די כח צו גיין דאווענען, פשוט אפרישיעטן, הכרת הטוב, דעטס איט, מיט דעם הייבט זיך עס אן, אבער איך וויל דיר זאגן, אקעי? איז אזוי יא. פרעגסט מיר וואס איז געווען מיין שווערסטן טאג אין מיין לעבן וואס ס'האט מיר אויסגעזען אז אלעס האט געקראכט, און ווי האב איך זיך מתמודד געווען מיט דעם? אפשר איך געב מער ווי איינע צוויי, די צוויי איז די שווערסטע. ניין איך מוז צוויי נע איך וויל ניצן די צוויי ווייל יעדע איינע האט א אנדער אנדער אנדער עפעקט און אמאל איז דא אין דעם א שטיקל מופת וואס מען מיינט אז ס'איז מופתים אבער ס'האט גארנישט מיט מופתים אזוי אזוי ארבעט די וועלט ווען ווען איך האב געהאט די ביזנעס און די טעראריסטן וואס זיי האבן געמאכט פון זייער זייט טעראר ס'האט גארנישט צו מיר אבער זיי האבן געמאכט טעראר כדי מיר צו אונטערברענגען אזוי האבן זיי געוואלט דאס איז געווען די וועג פון בורא עולם איז זענען זיי געגאנגען צו צו גוטע אידן, צו רבנים, און פארחתמ'עט און מפיץ געווען שקרים אויף מיר וואס לא דובים ולא יער, און ס'איז געווען אזא פלאקער אז מ'האט געחתמעט קעגן מיר, גרויסע דאס, איך האב פארשטאנען אז די ביזנעס קען נישט מער, קען נישט מער עקזיסטן, נישט ווייל די ביזנעס קען נישט מער עקזיסטן, נאר איך קען נישט מער נישט סערוון מענטשן, וואס איך ווייס אז צוויי שעה נאך ווען איך קלעפ אויף זייער צעטלעך, דעקט מען עס צו אדער מ'רייסט אראפ, איך האב מחליט געווען איך פארמאך די ביזנעס, און ווען די גאסן איז פול מיט צעטלעך קעגן מיר אז איך בין דער גרעסטער שייגעץ, אקעי בסדר, אבער איך שטיי אויף יענעם אינדערפרי, און איך גיי היינט נישט צום אפיס. יעצט איך רעד וועגן א אינגערמאן וואס איז אלט פֿינף זעקס און דרײַסיק יאר, וואס האט א שטוב מיט פֿינף קינדערלעך, וואס דארף ברענגען פרנסה, און דאס איז מיין מעין ביזנעס, און שטייסט אויף אינדערפרי, וואס טוט מען היינט אינדערפרי? די יצר הרע זאגט, בלייב אין בעט. כאטש נעם דיך איין טאג א ברעיק, נעם דיך איין טאג, מיין סדר איז געווען ותיקין אין כותל יעדן טאג, כ'געהאט מיין סדר היום, אבער היינט פארלאז איך שלאפן, ווי יאגט זיך, וואס נאך ותיקין דיר איינער קלינגען באשטעלן ארבעט, און אמת נישטא מער קיין ארבעט, אקעי האטס גענדיגט, ס'ווערט געשלאסן, וואס וואס וואס יעצט, אגב כ'האב פראבירט פארקויפן מיין ביזנעס, מ'האט געמאכט טעראריסטן פאר די וואס האבן עס פראבירט קויפן, איז ממילא אין נישטא, וואס טוט מען יעצט? אויסגעטריקענט. יא, ס'נישט יא, בורא עולם עפנט מיר א אנדער טיר, אבער וואס יעצט? איז איך בין געלעגן אין בעט, די דאכענע אזוי, ס'איז געווען ווינטער טאקע, כסלו, סוף כסלו, גוט קאלט, און ס'פארחשק'ט זיך נישט, ס'האט מיר געדויערט איין גאנצע מינוט, וואס? אויף די דא, די, ווי האט רבי עקיבא געזאגט ווען מ'איז אים געגאנגען הרג'נען האט ער געזאגט, כל ימי הייתי מתפלל מתי יבוא לידי ואקיימנו, כ'האב א מוראדיגן חידוש אויף דעם, אבער נישט יעצט, שפעטער. אויף די מינוט, דאס איז דיין מבחן, דאס איז דיין טעסט, צו דו וועסט יעצט שטיין אין די דאס אדער נישט, ביסט גארנישט בורא עולם איז דיר גארנישט חייב, ער מוז דיר נישט געבן פרנסה דורך א פרינטינג ער מוז דיר נישט געבן א פרנסה דורך לוויות, ווייסטו וואס האב איך געטראכט, איש טוב מבשר טוב, איך דארף אויסרופן די לוויות לאזן וויסן מענטשן ווער עס איז געשטארבן, זאלן עס אן אנדערע מאכן טעראריסטן זאלן עס מאכן, לאמיר מאכן גוטע זאכן, בורא עולם האט זיינע וועגן. מ'געבט א שטיי אויף פון בעט ווי א לייב און מ'נעמט זיך גענדיגט די זאך. איז דאס איז א עקזעמפל וואס אין מיינע אויגן איז דאס געווען פון די שווערסטע, ווייסט א מענטש האט א ביזנעס וואס האט, איך בין געווען א עושר, כ'האב פארדינען פופציג טויזנט דאלער א חודש, כ'מיין כ'האב געפירט א, און און פלוצלונג שטייסטו, מען רופט עס שוקת שבורה, צוקלאפט. גראונד זירא. יא, דאס איז איינס. אבער איך וויל דיר געבן נאך א מעשה וואס, אז דו פרעגסט, רבי שלום שוואדראן פלעגט, איך פלעג גיין ליל שבת צו רבי שלום שוואדראן אין זכרון משה, ער פלעגט אלעמאל זאגן אז זיין רבי רב אליה האט געזאגט, רב אליה מיינט רב אליה. לאפיאן פלעגט אלעמאל זאגן אז א מענטש רעדט א דרשה אדער אן אינטערוויו און סקומט אים ארויף א געדאנק אין קאפ איז עס אזויווי א נבואה קטנה א סימן איז אמאל אינמיטן דרשה פלעגט ער קענען גיין אין אן אנדער נושא זאגט מן השמים האבן מיר אריינגעווארפן און שוין געווען מעשות וואס ער האט דערציילט אז איינער האט געהערט די געדאנק און ס'האט אים געראטיוועט ערגעץ ווי ווער עס האט געדארפט איז בורא עולם האט זיינע וועגן ווי צו אריינווארפן איך האב דערמאנט א מוראדיגע מעשה איינע פון די טעג ווען ס'איז געפלאקערט ירושלים און אז איך זאג געפלאקערט איך בין נישט קיין מגזים. געפלאקערט מיינט איך בין אריבער אין א גאס האט מען געשריגן שייגעץ! ס'איז געווען א מצב אז איך בין אריין שלאפן ביינאכט און כ'האב נישט געהערט דעם טאג צוויי דריי מאל שייגעץ און אזוי ווי לייגסט זיך אמאל שלאפן און דענקסט איי איך האב שוין געליינט קריאת שמע איך האב שוין געדאווענט מעריב ס'האט מיר עפעס געפעלט היינט פעלט מיר עפעס כ'האב נאכנישט געהערט צוויי דריי מאל דעם ווארט שייגעץ איז עד כדי כך אז כ'האב געהאט א התלבטות יעדן מאל א דיבעיט? א דיבעיט? כ'האב געדארפט גיין אין מאה שערים האב געטראכט אזוי מצד אחד כ'גיי אין מאה שערים כ'הער אן דריי פיר מאל שייגעץ א מחיה אפווישן אלע עבירות, מצד שני דער טאטע מיינער איז דאך אויך זייער טאטע ער וועט דאך האבן צער אז איין ברודער שרייבט אויפן צווייטן שייגעץ, דאס איז געווען מיין דיבעיט אין מיין קאפ צו איך זאל יא אריבער גיין מאה שערים צו נישט אריבער גיין מאה שערים, איך פלעג כאפן שטיינער אויף מיין קאר און און מענטשן פרעגן מיר וואס איז געווען די נידעריגסטע לעוועל וואס מ'האט געמאכט קעגן מיר, נישט גלויבן אבער יעדער אין מיין משפחה וועט עס מאשר זיין, איך בין געפארן איך פלעג פארן יעדע נאכט דאס איז געווען מיין מיין זמן איכות מיט מיין ווייב ווי זאגט מען קוואליטי טיים יא מען האט געלייגט די קינדער שלאפן פלעג איך ארויס פארן מיט איר איין טאג אין כותל איין טאג אין קבר רחל אויפן וועג מען געגאנגען א קאפי אדער וואס אמאל איז געווען ביידע אז מיר האבן געהאט גענוג צייט אין די לאנגע זומערס איך בין אויפן וועג צו חב י חסד איך בין אויפן וועג צום צום צום קבר רחל אינמיטן באקום איך א טעלעפאן פון מיין טאכטער טאטי טאטי אווי ביסטו א מיידעלע פון אכט יאר היינט שוין ברוך השם מאכט באלד בר מצוה? פרעג איך, חני וואס איז געשען? זאגט זי, ענק זענען בסדר אין וועלכן האספיטל זענען ענק? זאג איך, מיר נישט אין האספיטל מיר זענען אויפן וועג צו קבר רחל דאווענען פאר אונז אלעמען. אוי אוי. פרעג איך, וואס איז געשען? זאגט זי, איך האב יעצט באקומען א טעלעפאן איינער האט געקלינגען אז ס'איז געווען א שווערן עקסידענט און די טאטע מאמע ליגן שטארק פארוואונדעט אין הדסה עין כרם, ווער דארף נעמען קער זיי זאלן געבן א טעלעפאן? דו פארשטייסט וואסארא נידעריגע פלאץ מענטשן קענען אנקומען? מאכן יענעם טעראר? און וואס מ'טוט פשוט חרוב מאכן די קינדער? און ברוך השם האבן זיי נישט מצליח געווען, און ווייטער זאל מיר עס, דאס איז געווען איינע פון די טשעלענדזשעס וואס בורא עולם האט מיר געגעבן אז מיינע קינדער זאלן שטארק ווערן, איז וויל איך צוקומען צום פוינט וואס איך געדענק א מצב ווי איך האב זיך מתמודד געווען, וואס דאס איז שוין געווען ביי מיר אוט אוו די באקס, עקסטרים וואס איך האב געטון א פעולה. כ'האב א שוועסטער, זייער א פיינע אידענע, זי איז עלטער פון מיר מיט אפאר יאר, אבער זי כדרכן של נשים, יעדן זאך איז עמאושענלי, איז איין טאג איך זיץ ביי מיין מאמען אין שטוב, מיין מאמע געווען אלמנה, ווען ס'איז געווען די גאנצע מערכה, מ'האט געפייניגט מיין מאמען אויכעט, מ'האט איר געמאכט אויך, דאס איז געווען מיין שווערסטע זאך, זיי האבן געוואוסט אז דאס איז מיין שווערסטע זאך, האבן זיי געלייגט כוחות דארטן,
בין איך בין איך געזעצן ביי מיין מאמען אין שטוב און איך פארברענג, און מיין שוועסטער גיט א קום אריין, און זי איז געווען מסתמא זי האט געהאט א שווערע מינוט, און זי. גיט מיר א קוק אן. אלע שידוכים אין משפחה ווערט חרוב צוליב דיר. גרשון האט א עלטערע בחור פון נײַנצן מיט האלבן. דוד האט שוין א בחור וואס ווערט צוואנציג. חס ושלום, דאס איז א טראגעדיע, שוין באלד צוואנציג. און און מיין זון איז שוין באלד נײַנצן. און ס'קומט נישט קיין הצעות ווייל מ'הערט קלעצקין האקט מען אראפ דעם טעלעפאן. דו פארשטייסט וואס דאס האט אנגעמאכט פאר די משפחה. מיין מאמע איז געווען איינס אין דער וועלט. ווען ס'איז געקומען צוויי קינדער א מחלוקת, די כח צו שווייגן איז געווען ביי איר איינס אין דער וועלט. זי האט אפילו נישט געמאכט קיין פעיס. נארמאלע מאמע וואלט זיך אריינגעמישט, וואס ווילסטו פון איר? וואס? אבער אז זי וועט מיר'ס זאגן, איז זי צו מיר. ווערט די אנדערע באליידיגט. שפעטער ווען זי איז אוועק, זי קען דיר בארואיגן, זי קען דיר קלינגען בארואיגן, אבער אין פראנט אוו צוויי קינדער? בריליענט. זיך נישט אריינגעמישט גארנישט. דערמאנט מיר מיין ברודער בנימין איז איידעם ביי ארעלע חשין, דער יונגעלע בנצי קלעצקין וואס זינגט, זיין טאטע איז איידעם ביי ארעלע חשין פון די חשין'ס פון ירושלים, איך האב עס געזען פאר מיינע אויגן, עס איז געווען לג בעומר, א יאר פאר איך בין נאכאויס געפארן, ער איז געווען א בחור, ער קען שפילן קלארינעט, מיר זענען אין משפחה זענען מיר קלאריניסטן, איז ער ארויס מיטן קלארינעט פארן אין מירון, און מיין ברודער דוד פון השגחה פרטית ער איז א שדכן. דעמאלטס אויך א גרויסער שדכן, און ער זעט ווי מיין ברודער גייט ארויס מיט קלארינעט גיין צו האפמאן פון די אוטובוסים פארן אין מירון, פרעגט ער אים זאג מיר דו גייסט יעצט זיך אוועק שטעלן אנטקעגן די גאנצע וועלט אין יענע צייטן א בחור וואס קען חלילה א טעלענט איז געווען א טראגעדיע דארף נאר הייסן אז מען זיצט און לערנט די גאנצע וועלט דארף וויסן אז דו גייסט אלץ בעטן ארבעטן נאך די חתונה און ער גייט מיט קלארינעט און איך קוק אויף מיין מאמע'ן וואס גייט זיין איר תגובה? און זי זאגט זאסט האבן געפועל'ט אלץ גוט, דעטס איט. ער איז געקומען אין מירון, ארויף אויפן במה, ארויסגענומען די קלארינעט און ווער איז געשטאנען און געפויקט? ארעלע חשין פלעגט פויקן א האלבע שעה לכבוד רשב"י. און ער פרעגט איהם ווער איז דאס זיסער בחור'ל וואס שטייט דא מיטן קלארינעט מיט פארמאכטע אויגן און שפילט אזוי זיס? זאגט אים דאס איז בנימין קלעצקין, א זון, א ברודער פון שמעון קלעצקין דאן דאן וואס לערנט מיט דיר אין כולל ברסלב אין בני ברק. אקעי אזוי, ער האט זיך נאכגעפרעגט א טאג צוויי, צוגעגאנגען נאך אפאר טעג צו מיין ברודער שמעון, דיין ברודער געפעלט מיר, טראג אים אן פאר מיין טאכטער, און ברוך השם האט מיט איר א שטוב מיט קינדער מיט אייניקלעך און באלד אוראייניקלעך.
די היינטיגע עפיסאד קומט צו אייך ביי דזשענעקס ענערדזשי. די פילינג פון זיצן ביי א שבת טיש מיט די גאנצע משפחה און פלוצלינג די גאנצע עלעקטער און אלעס ווערט פארמאכט איז זייער זייער נישט באטעמט און ס'געשעהט זייער אפט לעצטנס. טוט זיך א טובה און רופט דזשענעקס ענערדזשי נײַן אָו אַכט פֿינף אַכט פֿינף דריי צוויי הונדערט, זיי ארבעטן אין ניו יארק און ניו דזשערזי און ס'וועט אייך געבן רואיגקייט און שמחת שבת ויום טוב. בקיצור וואס איך וויל צוקומען איז איז מיין מאמע איך בין אריין פון די מעשה מיט מיין שוועסטער בקיצור אלע זענען סטאק מיט שידוכים נײַנצן אהאלב יעריג אפשר איינער שוין צוואַנציק דאס האט מיר זייער וויי געטון. ווייל טשעפען יענעם, איך קען, סאטמאר רב האט אמאל געזאגט אז עס שטייט באוויסט א יעדע מידה און יעדע מידה מצד הטוב הרע קען זיין צד הטוב צד הרע, האט מען געפרעגט רבי, אפיקורסות, ווי קען זיין דער צד הטוב פון אפיקורסות, זאגט ער ווען א איד קלאפט דיר אריין אין שטוב און בעט צדקה, זאלסטו אים נישט זאגן בורא עולם וועט אים געבן, מוזט זיין אן אפיקורס, בורא עולם געבט אים נישט, דו דארפסט אים געבן, איז איך קען זיין פרום אין אלע אמונות און בטחון און גלויבן אז בורא עולם מאכט אלץ ווילאנג ס'באלאנגט צו מיר. און מיין משפחה איז מיין רעספאנסיבל, מיין ווייב מיט מיינע קינדער דארף איך ארבעטן אויף זיי, אבער מיין מאמע, מיינע ברידער, מיינע שוועסטער, שידוכים, דאס קען איך נישט זיין קיין פרומער אויף יענעמ'ס חשבון. עס האט מיר זייער פארקלעמט. איך האב זיך אויפגעזעצט, איך האב געפירט א אופנוע, ווייל, א מאטארבייק, זאל נישט שטיין אין די אלע טרעפיק, איך בין אראפגעפארן צום הר הזיתים, צו מיין טאטנ'ס קבר, און איך האב זיך אויסגעוויינט, איך האב געזאגט, טאטע, איך טו וואס איך גלויב אז איך דארף טון. דו ביסט אויבן, דו זעסט דאך אלעס, כ'האב נישט קיין שום, כ'מיין איך האב נישט קיין נגיעות, כ'האב עס נישט געטון פאר מיין ביזנעס, כ'האב פרוף געמאכט מיין ביזנעס, כ'האב עס געטון טאקע ווייל כ'האב געמיינט אז אזוי דארף מען טון און כ'מיין אז ס'איז אמת. צו איך טוה ריכטיג צו נישט ווייסט בורא עולם, אבער רחמנא ליבא בעי. פועל ישועה פאר וועמען ס'דארף געהאלפן ווערן, האסט אייניקלעך סטאק, מ'מיינט אז ס'איז מיין שולד, פון דארט איז מען געפארן צום כותל, געדאוונט מנחה מעריב, זיך אויכעט אויסגעוויינט די הארץ, און דעטס איט, מיט דעם האט זיך געענדיגט. אין די נעקסטע דריי וואכן זענען אלע דריי חתנים געווארן.
איך האב אנגעקלינגען מיין שוועסטער זאג איך, דו האסט א שידוך געטאן, דוד האט א שידוך געטאן, און גרשון האט א שידוך געטאן. גענוג? בסדר? האסט נאך דרישות? דאס איז א קוק ווי, פארשטייסט? איך וויל דערציילן נאך א מעשה וואס איז מיר יעצט ארויפגעקומען, און איך מיין אז מענטשן וואס זענען אין מוסדות דארפן עס וויסן. איך רעד יעצט אויף וועגן חינוך.

ס'גייט נישט אריבער קיין דריי פינעף פינעף מינוט אין די צווייטע בחור'ס פאון קלינגט אריין און זיין טאטע איז אויפן ליין און ער גיבט א קוק טאטי ווייזט אזוי מיט די ליפן יא טאטי וואס הערט זיך ברוך השם ווען קומסטו אהיים ס'איז שוין שפעט ווי ביסטו וואס טוסטו וואס שוין איך גיי ענדיגן ווערן נארמאל ווי בחורים און די צוויי בחורים זאגן פארן ברודער יעצט איז דיין טורן זאגט מיין זון מיין טאטע גייט נישט קלינגען. און ס'גייט נישט אריבער קיין צוויי דריי מינוט און זיין טעלעפאן רינגט, טאטי. וואו. און ביידע קוקן אים אן און מ'זעהט אויפן פאון טאטי אלע זאגן אים ספיקער ספיקער איז נארמאל זאגט ער וואלט איך מיין לעבן נישט געמאכט קיין ספיקער אבער כ'בין געווען גענוג קאנפידענס איך קען דיך דאך געלייגט אויף ספיקער און איך זאג שלומי מיר האבן געדאווענט אירלי מעריב פארגעס נישט צו איבערליינען קריאת שמע גוטע נאכט. כ'האב נישט מעיר געווען, כ'האב נישט געפרעגט א ווי ביסטו, וואס טוסטו, כ'האב געהאט די פולע קאנפידענס ער טוט וואס מ'דארף, כ'האב נאר דערמאנט, ער זאגט מיר די ביידע בחורים זענען רויט געווארן פון קנאה. טייערע אידן, ס'איז נישטא, מיר זענען היינט אין אן אנדערע דזשענערעישאן, מיין טאטע איז נישט געגאנגען שלאפן פאר ס'איז געווען פארמאכט די קלאמקע פון אינסייד, מיין זון האט מיר דערציילט מיט טרערן, און איך האב עס געזען, א בחור'ל איז געקומען ביי מיר אין שטוב, ווען מיין זון איז געווען א בחור'ל, געקומען שפילן מיט קלארינעט מיט מיין זון, און איך קום אריין אין שטוב, און איך זעה דער בחור קוקט אזוי, איך פרעג אים וואס קוקסטו? זאגט ער, זאגט ער פאר מיין זון, דיין טאטע האט נישט קיין פראבלעם מיט דעם? פרעגט ער, פארוואס זאל מיין טאטע האבן א פראבלעם? ער האט מיר געקויפט די קלארינעט. וואו! זאגט ער, איך האב זיך געקויפט א קלארינעט, מיין טאטע האט זיך דערוויסט פון דעם דעמאלסט, צושמעטערט אויף שטיקער, היינט האב איך, איך דארף גיין אין בעיסמענט שפילן ווייל מיין טאטע וויל נישט אז איך זאל זיין א שפילער, פארשטיי, אידן, הרפו. לאז, לאז. איך למשל קען נישט שפילן. מיין טאטע איז געווען א קלאריניסט, מיין זון איז א קלאריניסט און מיינע אייניקלעך קענען שוין, ביי אונז איז עס שוין דורות. אבער איך האב זיך געשעמט, אבער ביי אונז אין משפחה, וואס האב איך געטון? איך האב זיך געמאכט א א כלי. איך שפיל אויף א שופר. ס'נוצט מיר אויך. איך קום צו שבע ברכות און די ווייבער רעדן, רעדן, רעדן, רעדן. ס'ווערט קולות, איך וויל זיי שטיל מאכן. די גמרא זאגט אז תקיעת שופר איז א חכמה ואינה מלאכה. פארוואס? ווען מען מאכט שטיל די ווייבער פאר צוויי שעה דאס איז נישט קיין קול, איז האב איך גענומען כ'האב זיך אביסל מתאמן געווען. געפרעקטיסט? יא, זאג מיר וועלכן ניגון דו ווילסט. זכרנו לחיים.
אה ביי די וועי איך האב נישט דא דעם צווייטן שופר איך האב נאך א שופר וואס ער מאכט א אנדער וואויס אויף ארויף איינע איז באס אנדער סאונד איינע איז באס איינע איז טרעבל א שפיצקע און ס'קומט ביידע צוזאמען אז ס'איז דא צופיל פרויען וואס מאכן א רעש נעם איך איינער פרעגט מיר וועגן וואס דרייסט זיך מיט א שופר א גאנץ יאר איך האב עס א גאנץ יאר ווייל איך ניץ עס אלס א כלי זאג איך אים איך האב נישט קיין זייגער זעהסט איך האב נישט קיין זייגער. פרעגט איינער וואס האט דאס מיט א זייגער? זאג איך בייטאג אז איך ווייס וויפיל די זייגער קוק איך אויף דיין זייגער איך פרעג א אידן. ביינאכט? ביי צוויי דריי אזייגער ביינאכט גיי איך אויס אויפן באלקאני איך האק אריין א תשר"ת קומט אויס שכן רב קלעצקי משוגענער דריי אזייגער ביינאכט און דו קנאקסט מיטן שופר ווייס איך אז ס'איז דריי אזייגער ביינאכט. אהה וואו. כ'מיין אונז וואלטן געוואלט זיצן דא אזוי כמעט ביז צום זמן מארגן נאכמיטאג צו רעדן ס'איז זייער אינטערסאנט. יא, ווי ווי גייט מען פון דא און ווייטער? ס'קומט א נייע יאר, אידן ווילן חיזוק, און אידן האבן געהערט גאר א וויכטיגע שיינע שמועס אז מען דארף געדענקען די גוטס, און נישט נישט לאזן זאכן אונז איבערנעמען, נאט לעט איט טעיק אווער אוער לייף, זיך האלטן שטארק, און האבן עפעס א גוטע זאך צום נייעם יאר, עפעס א. אז עס קומט דאך א נייע יאר און ס'איז טעג פון סליחה און מחילה, איז די ערשטע זאך אזוי ווי איך האב געזאגט, אמת אז ס'האט א פראבלעם דער נישט קוקן אויף אחורה, ווייל איך קוק אויך נישט אויף מיינע עבירות אויף צוריק, איז טוט מען נישט תשובה ווי ס'דארף צו זיין, און איך זאג אלץ, בעסער נישט תשובה טון אויף די עבירות, בעסער נישט תשובה טון אויף די עבירות ווי קוקן אויף, ווי באקומען פרעשור פון דעם און די יצר הרע זאל עס נוצן דיר נישט לאזן גיין ווייטער. קענסט זאגן אזוי, דער סור מרע מיינט נישט טו תשובה, וועסט תשובה טון, טוה זיך האק אפ, האק זיך אפ פון די שלעכט. כ'וויל עס איבער'חזר'ן, אז א מענטש זאל ענדערש נישט קוקן אויף צוריק, אויב זיין קוקן אויף צוריק. אויף זיינע עבירות, אויב דאס גייט אים שטערן, און ווערן דיפרעסט און נישט צוזאמנעמען די כוחות צו גיין ווייטער און אננעמען א ניי נישט נאר דאס, די צדיקים שרייבן אז די גרעסטן כח פון יצר צו נישט לאזן א מענטשן גיין ווייטער איז אים צובינדן צו די. צו די עבר, צו די פּעסט. טשעפע זיך אפ, הרפו ודעו, תשובה טון בסדר אז דו'סט זיך אנהייבן צו פירן פון יעצט און ווייטער, אמת, סור מרע, איך זאג אז די סור מרע מיינט נאכנישט תשובה טון, שטייט נישט אז דארפסט תשובה טון, סור מרע מיינט טשעפע זיך אפ פון דאס, קוק נישט אויפן סור מרע, אנטלויף פון דעם, לאז עס אין די בעק, געענדיגט, בורא עולם. בורא עולם איז דיין בעסטער דיין בעסטער חבר, ער איז דאך ער האט אונז ליב אזא אהבה, און ממילא זאג איך קוק נישט אויף צוריק, הייב אן צו קוקן קדימה, איך זאג דא צו איין זאך, אז דאס קוקן אין פראנט, און דאס טון מצוות, קוקן אהעד און טון מצוות, עט אטאמאטיש וועסטו באקומען די כלים און די כוחות צו תשובה טון אויפן עבר, וועסט שוין פארשטיין אן ס'זאל קומען פרעשור, ווייסטו וואס, אז א מענטש איז שוואך אפגעשוואכט, איז ווען מען גיט אים די מעדיקעישן, רחמנא לצלן, גיט מען אים אויך וויטאמינים, די וויטאמינים גיט אים כח צו קענען, נעם די וויטאמינים, די מצוה איז ווי די וויטאמינים, קוקט נאר אפ פראנט, קוקט ווייטער, ס'קומט א ראש השנה, ס'קומט אזא גוטע יאר, תשפ"ד, תהא שנת פלפולא דאורייתא, תהא שנת פאקעטן דאלארן, תהא שנת פתיחת דלתות, עפענען טירן, פעלט נישט קיין זאך, גיב א קוק, די אלע ראשי תיבות איז סימנים, אבער איין זאך איז דא, דא איז די בעסטע זאך, די קאפ באפרייט. הרפה דא, מענטשן פרעגן מיר ווי מאכט מען עס? זאג איך, איך ווייס נישט, איך בין נישט קיין סייקאלעדזשיסט, איך בין נישט קיין קיין פראפעשענעל, איך ווייס נישט, איך קען אייך נאר זאגן אזוי, ס'איז אזוי גוט אז ס'לוינט זיך אנשטרענגען, ס'איז אן אנדער לעבן, און איך און איך מוז דערציילן, מיט דעם וויל איך מסיים זיין, איך האב איינעם א ידיד, א גוטן ידיד. וואס ער איז האט קאלאפסט, ער האט געפאלן אריבער א שווערע תקופה, יעצט זיין גאנצע לעבן איז אויף די פיינענשעלי אדער סייקאלאדזשיקלי, אריבער א שווערע תקופה פון א יאר, אריבער עפעס שידוכים מיט די קינדער און ס'איז אים געבוירן געווארן נישט קיין געזונטע אייניקל און ער האט געווען אפאר פראבלעמען און געלט זאכן, אלעס צוזאמען אווער די לימיט, די גלאז איז איבערגערינען, יעצט דאס איז א מענטש וואס איז געווען זיין גאנצע לעבן אין קאנטראל, אלעס האט געדארפט שטימען טיפ טאפ, אלעס האט געקלאפט, און האט געקראכט, געענדיגט איז גיין צו א דאקטאר, א דאקטאר האט געגעבן די פילעכלעך, אבער ווי גאר דא אנליין איז דא אזעלכע שיעורים וואס וואס וואס מען קען הערן להרפות, רילעקס, כ'האב פארגעסן דעם נאמען ווי ס'הייסט, און האב איך, האט דער מענטש האט מיר געזאגט, ביסט עפעס, איך גיי יעדן טאג אין ים. זיך לייגן ביי די ביטש מיט א דאס. און געהערט און געלערנט מיט פארמאכטע אויגן און געפלויגן אין די וועלטן וואס זיי זאגן דארטן רילעקס אין א קורצע תקופה טאקע ארויס פון די פרעשור אבער די גאנצע לעבן האט זיך געביטן ווייל איינמאל האט רילעקסט און האט אפגעלאזט די שלום בית איז געווארן בסדר די קינדער האבן מגלה געווען א נייעם טאטן און אלע טריפן אויך די פרנסה איז געווארן כוחות ווייל רילעקס לאז אפ לאז לאז די גאנצע וואס איז, נישט נאר וואס איז אריבער, אויך די פיוטשער, קוק נאר די גוטס, די וועלט איז פול מיט גוטס, א מענטש זיך מתבונן זיין וויפיל שלעכטס איז דא אויף דער וועלט, יעדע קאר וואס פירט קען זיין שלעכטס, ס'קען הרג'ענען א עקסידענט, אבער דער קאר ברענגט דיר, ווען איך וואלט אמאל געוואלט פארן פון לעיקוואוד היינט אינדערפרי ביז דא, וואלט איך געדארפט נעמען א פערד און וואגן און פארן זיבן שעה, איך מאך עס היינט אין איין שעה, איי קארס הרג'ענען, קוק אויף די גוטע זייט, טו וואס דו דארפסט טון, בורא עולם ווייסט ווי ער פירט די וועלט, הענג זיך אן אין בורא עולם, האלט זיך צו אין אים און רילעקס, לאז אלץ אפ און אלץ וועט קומען אויפן בעסטן פלאץ. ס'איז נישט גרינג אבער ס'לוינט זיך. פאר מיר דאס, פאר מיר דאס, איך ווייס נישט צו איך קריגן שכר, הלוואי זאל איך קריגן שכר ווייל איך האב נישט געארבעט אויף דעם, איך האב עס באקומען א מתנה, איז אז מענטשן זאגן מיר זאג איך קען נישט אריינגיין אין דיין הארץ ווייל איך ווייס נישט ווי מען מאכט עס, אבער איך קען דיר נאר זאגן ס'איז די גליקליכסטן לעבן אויף דער וועלט, אייבערשטער האט מיר נישט געגעבן די נסיון, האט מיר עס געגעבן גלייך אין הארץ. ברוך השם, wow דאס איז אזא מורא'דיגע שטארקע וויכטיגע מעסעדזש פאר מענטשן צו הערן, און בכלל מען ווייסט דאך ראש השנה איז א צייט נישט פון זיין אין פעניק, נישט צו זיין פארלוירן,
עס שטייט דאך אין פסוק, אכלו מעדנים, שתו ממתקים, כי ס'איז די אייבערשטנ'ס טאג, מיר זענען ממליך דעם מלך. און דאס גיבן מיר אויף מענטשן זען אויף יום כיפור, אפילו יום כיפור וואס איז א צייט וואס, ס'איז נאך א חלק, ס'איז איין לאנגע ביז נאך שמחת תורה, און אם ירצה השם וועט קומען א סוכות און א שמחת תורה. ביסט זיך פריי מיט די תורה, סאו איי רילי וואנט טו טענק יו, שכוח פארן קומען, ספעציעל פון לעיקוואוד, אפלאזן אלע דיינע וויכטיגע באשעפטיגונגען פאר יום טוב, ברוך השם, דאס איז די מיט די וויכטיגסטע, משפחה, מחזק זיין אידן איז די וויכטיגסטע זאך. עס איז רילי א פלעזשער צו האבן אויף לעטס טאלק תכלית און די ערשטע אידישע פאדקעסט אזא אינספיירעישאנעל און ענערדזשעטיק יונגערמאן, א איד וואס. ער קוקט אויף אידישקייט און ער קוקט אויפן לעבן מיט אזא גוטע בליק, ס'איז א פלעזשער, סאו טענק יו סאו מאטש. יא, ברוך השם, ס'איז מיין כבוד, איך זאג אלעמאל אז דן זיין לכף זכות איז נישט א מצוה, ס'איז א לעבן סיסטעם, ס'איז נישט ביסט דן לכף זכות האסט א מצוה אז דו האסט אים נישט דן געווען, ביסט דן לכף זכות זעהסטו גוט, דו זעהסט גוט, און אז זעהסט גוט לעבסטו גוט, וויאזוי דער צמח צדק זאגט טראכט גוט וועט זיין גוט, איך האב א קשיא אויף דעם צמח צדק, ער זאגט טראכט גוט וועט זיין גוט, טראכט גוט ווייל ס'איז גוט! דער אמת איז דאך אז ס'איז גוט, אין רע יורד מלמעלה. איז זאל דער אויבערשטער העלפן מ'זאל אלע האבן א גוטע געזונטע יאר און זיי ממשיך צו מזכה זיין אידן און אויספועל'ן ישועות פאר אלע אידישע קינדערלעך. זיי געוואונטשן.